זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף י"ז עמוד א', האלט מיר אונז פינף פון די ברייטע שורות. די גמרא איז דא ממשיך די תפילות וואס תנאים און אמוראים האבן מתפלל געווען ווען זיי האבן געענדיגט שמונה עשרה. מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה. מר די זון פון רבינא ווען ער האט געענדיגט שמונה עשרה אמר הכי האט ער געזאגט די פאלגענדע תפילה, אלוקי, נצור לשוני מרע זאלסט אפהיטן מיין לשון פון שלעכטס ושפתותי מדבר מרמה מיין ליפן פון זאגן מרמה, ולמקללי נפשי איינער וואס וויל מיך שעלטן תדום זאלסטו שטיל מאכן, ונפשי כעפר לכל תהיה מיין נפש זאל זיין עפר צו יעדעם איינעם, פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי. עפן אויף מיין הארץ אין דיין תורה, און מיין נפש זאל נאכלויפן דיינע מצוות, ותצילני מפגע רע מיצר הרע, ומאשה רעה, פון א שלעכטע פרוי, ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם, יעדעס שלעכטס וואס קומט אויף די וועלט, וכל החושבים עלי לרעה, די אלע וואס טראכטן צו טון שלעכטס, מהרה הפר עצתם, זאלסטו ווי שנעלער צושטערן זייערע עצות, וקלקל מחשבתם, זאלסט צונישט מאכן זייערע מחשבות. יהי לרצון מפי והגה לי בפניך השם ציר וגאלי, דאס איז היפש ענליך צו די תפילה וואס אונז זאגן מיר נאך שמונה עשרה, און דער פירט אויס יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, דאס איז א פסוק אין תהלים וואס אונז האבן שוין געהאט פריער אנפאנג פון די מסכתא אז מען זאגט עס סוף פון שמונה עשרה. זאגט די גמרא ווייטער רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא, ווען רב ששת איז געווען בתענית ווען ער האט געפאסט בתר דמצלי, נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מנחה, אמר הכי האט ער געזאגט אזוי, רבון העולמים, גלוי לפניך, דו ווייסט דאך זייער גוט בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא, ווען א מענטש האט געזינדיגט ומקריב קרבן, איז ער געקומען און געברענגט א קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו, פון דעם קרבן האט מען נאר מקריב געווען די חלב און די דם, ומתכפר לו און ער האט געהאט א כפרה, און אונז ווייסן דאך וואס שטייט אין די ראשונים,

און מיט די ריכטיגע כוונה קען עס אפילו זיין בעסער ווי א קרבן. זאגט די גמרא ווייטער רבי יוחנן, כי הוה מסיים ספרא דאיוב, ווען רבי יוחנן האט געענדיגט די ספר פון איוב אמר הכי האט ער געזאגט אזוי, סוף אדם למות, די ענדע פון יעדע מענטש איז אז מען שטארבט, סוף בהמה לשחיטה, און די ענדע פון יעדע בהמה איז אז מען שחט עס, והכל למיתה הם עומדים, צום סוף קומט יעדער איינער אריין אין דער ערד, איז אשרי מי שגדל בתורה, וואויל איז פאר דער וואס איז געוואקסן מיט תורה, ועמלו בתורה און זיין עמילות איז געווען אין תורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב און ער איז געוואקסן מיט א שם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם און ער איז אוועק פון די וועלט בשם טוב, ועליו אמר שלמה, טוב שם משמן טוב א גוטע נאמען איז בעסער ווי גוטע אויל, ויום המוות מיום הולדו, אין אזא פאל איז בעסער די טאג וואס מען שטארבט ווי די טאג וואס מען איז געבוירן געווארן. איז רש"י מסביר, ער האט עס געזאגט דעמאלטס ווען ער האט געענדיגט די ספר פון איוב, וויבאלד איוב איז נפטר געווארן בשם טוב, זאגט די גמרא ווייטער מרגלא בפומיה דר' מאיר, ס'איז געווען רגיל בפיו של ר' מאיר צו זאגן גמור בכל לבבך ובכל נפשך זאל זען צו לערנען מיט די גאנצע הארץ און די גאנצע נפש לדעת את דרכי צו וויסן מיינע רייד די רייד פונעם אייבערשטן ולשקוד על דלתי תורתי און קומען צו די די טיר פון מיין תורה דאס הייסט דעם בית מדרש נצור תורתי בלבך זע צו האלטן מיין תורה אין דיין הארץ ונגד עיניך תהיה יראתי און קעגן דיינע אויגן זאל זיין מיין יראה שמור פיך מכל חטא היט אפ דיין מויל פון יעדע חטא וטהר וקדש עצמך פון כל אשמה זאלסט דיך רייניגן און הייליגן פון יעדע שולד ועוון, דעמאלטס ואני אהיה עמך בכל מקום וועל איך זיין צוזאמען מיט דיר. זאגט די גמרא ווייטער מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה, די חכמים אין יבנה פלעגן כסדר זאגן אזוי, אני בריה וחבירי בריה, איך בין א בריה און מיין חבר איז א בריה. דאס הייסט סיי דער וואס לערנט איז א בריה און סיי דיין חבר וואס לערנט נישט איז אויך א בריה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, מיין מלאכה איז אין בעיר, דאס הייסט ס'איז מער באקוועם אז איך קען זיצן אין בית מדרש, והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי איך שטיי אויף פרי צו קענען לערנען, והוא משכים למלאכתו ער שטייט אויף פרי צו זיין מלאכה, צו זיין ארבעט. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי,

דורך דעם וואס מ'האט גערעדט איידל, איז מרבה שלום עם אחיו עם קרוביו עם כל אדם, ואפילו עם נכרי אפילו מיט א גוי בשוק, זאל ער צוריק ענטפערן איידלערהייט כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ער זאל זיין באליבט סיי פארן אייבערשטן סיי פאר די מענטשן, ויהא מקובל על הבריות זאל זיין אנגענומען אויף די מענטשן, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הקדימו אדם שלום מעולם, קיינער האט אים קיינמאל נישט געגריסט פאר ער האט יענעם געגריסט, ואפילו נכרי בשוק אפילו א גוי אויפן גאס פלעגט ער אייביג באגריסן פארדעם. מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה, די תכלית פון חכמה, די עיקר פון תורה, וואס דאס איז פארשטאנד, איז תשובה און מעשים טובים, צוצוקומען צו תשובה און מעשים טובים, און די תורה זאל זיין צוזאמען מיט תשובה און מעשים טובים. שלא יהא אדם קורא ושונה, א מענטש זאל נישט לערנען און איבער'חזר'ן, און מיט צו דעם, אנשטאטס ער זאל זיך אויפפירן אזוי ווי א בן תורה פירט זיך אויף, פירט ער זיך אויף מיט שלעכטע מידות, ער בועט באביו ובאמו וברבו, ער שטויסט זיינע עלטערן און זיין רבי, מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר ווי זעה איך, ראשית חכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, די חכמה איז יראת השם וואס ס'קומט צו לכל עושיהם, לעושים לא נאמר אלא לעושיהם. לעושים לשמה, די וואס טוען די מצוות לשמה, ולא לעושים שלא לשמה, נישט די וואס טוען עס שלא לשמה. איז מ'רעדט דא פון לערנען, לכל עושיהם, די אלע וואס לערנען עס, די חכמה וואס דאס איז די תורה, און כל העושה שלא לשמה, און די וואס לערנען שלא לשמה, נוח לו שלא נברא, איז בעסער ער איז בכלל נישט באשאפען געווארען. און תוס' ברענגט אראפ דא די באקאנטע גמרא אין מסכת פסחים, וואס די גמרא זאגט לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, סאו האו זאגט מען דא אז טאמער ס'איז שלא לשמה איז נוח לו שלא נברא, זאגט תוס' אז דא רעדט מען אז ער איז לומד לקנטר, ער לערנט כדי צו טשעפענען אנדערע, מה שאין כן דארטן רעדט מען אז ער לערנט שלא לשמה, ער מיינט נישט ממש די אייבערשטן ער מיינט זיך, אנדערע בענעפיטס, וואס דאס איז נישט קיין פראבלעם וויבאלד דאס איז די וועג וויאזוי מ'פאנגט אן צו לערנען און שפעטער קומט מען צו צו תורה לשמה. זאגט די גמרא ווייטער מרגלא בפומיה דרב, רב פלעגט זאגן אזוי, לא כעולם הזה עולם הבא. די עולם הבא איז אנדערש פון די וועלט, העולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה, אלע זאכן וואס מ'טוט אויף די וועלט, פיזישע זאכן גייט נישט אן דארטן, ולא משא ומתן, ס'איז נישט דא קיין משא ומתן, ולא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות. זאכן וואס מען פארמעסט זיך איינער מיטן צווייטן, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם, צדיקים די נשמות פון די צדיקים זיצן מיט קרוינען אויף זייער קאפ, ונהנים מזיו השכינה, און זיי האבן הנאה פון די זיו השכינה שנאמר ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו. איז די פני יהושע מסביר אז די גמרא וויל ארויסברענגען אז די אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס מען זעט לשונות אין די תורה, וואס מ'גייט באקומען לעתיד לבוא איז נישט אזעלכע זאכן וואס אונז זעמיר צוגעוואוינט, נאר ס'איז די נשמה האט הנאה, אזוי ווי די גוף האט דא הנאה פון עסן און טרינקען, איז איינער וואס איז זוכה אויסצוארבעטן די גוף בשעת ער איז נאך דא אויף דער וועלט, ער גייט די נשמה זיינע קענען הנאה האבן אויף יענע וועלט אזוי ווי די גוף האט הנאה אויף דער וועלט. זאגט די גמרא ווייטער, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים, די הבטחה וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר די פרויען, זענען גרעסער יותר מן האנשים מער פון די מענער. שנאמר שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט אין ישעיה, נשים שאננות, קומנה שמענה קולי, בנות בוטחות, האזנה אמרתי, איז די לשון נשים שאננות א לשון פון פארזיכערט און רואיג, אזא שטארקע לשון שטייט נישט ביי מענער. אמר ליה רב לר' חייא, נשים במאי זכין, וויאזוי זענען די פרויען זוכה? באקרויי בנייהו לבי כנישתא, זיי העלפן די קינדער גיין אין חדר לערנען מקרא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, זיי העלפן זייערע מענער צו גיין לערנען משנה און גמרא, ונטרין לגברייהו, און זיי ווארטן אפ זייערע מענער עד דאתו מבי רבנן ווען זיי קומען צוריק פון בית מדרש. איז די מפרשים זענען מסביר אוודאי די פרויען האבן אויך א חלק פונקט ווי די מענער אין זייערע מצוות, אלע מצוות לא תעשה, מצוות עשה שאין הזמן גרמא, און אויף דעם די גמרא פרעגט ווייל ס'דא געוויסע זאכן וואס מ'דארף צוקומען צו די כח התורה, אזוי ווי ס'שטייט אז די תורה איז א תבלין צו די יצר הרע, אדער אנדערע זאכן, אור תורה ברענגט אריין א געוויסע זאך וואס קיין שום מצוה קען נישט אריינברענגען, איז די גמרא פרעגט במאי זכין וויאזוי זענען די פרויען זוכה מיט די חלק תורה וואס די מענער האבן, זאגט די גמרא אז זיי האבן אויך א כח אין די תורה פון די מענער און פון די קינדער. זאגט די גמרא כי הוו מפטרי רבנן מבי ר' אמי ווען די חכמים די תלמידים זענען אוועקגעגאנגען פון ר' אמי, זיי האבן זיך געזעגנט סוף זמן זענען אהיים געגאנגען, ואמרי לה מבי ר' חנינא, אמרי ליה, האבן געזאגט אזוי, עולמך תראה בחייך, זיי האבן זיך געווינטשן, דיין וועלט זאלסטו זען נאך ווען דו לעבסט, ואחריתך זאל זיין לחיי עולם הבא, דיין ענדע זאל זיין זאלסט אנקומען לחיי עולם הבא, ותקוותך לדור דורים, לבך יהגה תבונה, דיין הארץ זאל ארויסברענגען תבונה, פארשטאנד, פיך ידבר חכמות, דיין מויל זאל רעדן קלוגע זאכן, ולשונך ירחיש רננות,

כי הוו מפטרי רבנן מבי ר' חסדא ווען די חכמים זענען אוועק געגאנגען פון ר' חסדא סוף זמן ואמרי לה מבי ר' שמואל בר נחמני אמרו ליה הכי. געזאגט די פסוק וואס שטייט אין תהלים אין קאפיטל קמ"ד אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו. סאו אלופינו מסובלים פשוט פשט מיינט אלופינו אונזער מורה דרך אונזער רבי מסובלים איז אנגענומען אין פרץ ואין יוצאת איז די גמרא גייט שוין ממשיך זיין ס'נישט דא קיין פרצות ס'נישט דא קיין זאך וואס איז שלעכט אין אונזער מחנה.

ברחובותינו, שלא יהא לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים, וואס ער איז מקדיח תבשילו, דאס איז א לשון פון איינער וואס זיין געקעכטס קומט אויס נישט גוט, דאס הייסט עס קומט ארויס ברבים זיין שלעכטע חלקים. ברענגט די גמרא אראפ א פסוק אין ישעיה, שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, אויף וועם גייט ארויף די אבירי לב וואס זענען ווייט פון צדקה? רב ושמואל ואמרי לה ר' יוחנן ור' אלעזר. חד אמר כל העולם כולו נזונים מצדקה, די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט פון צדקה, דאס הייסט די צדקה פונעם אייבערשטן ווייל די מענטשן אליין זענען נישט ראוי אז דער אייבערשטער זאל זיי שפייזן, דער אייבערשטער טוט א צדקה מיט זיי, אבער והם, די צדיקים, נזונים בזרוע, זיי ווערן געשפייזט בזרוע, דאס הייסט מיטן כח הדין, ווייל זייערע זכותים ברענגט צו אז זיי זאלן פארדינען, אז דער אייבערשטער זאל זיי שפייזן. וחד אמר אן אנדערע האט געטייטשט די פסוק כל העולם כולו נזונים בזכותם יעדער איינער ווערט געשפייזט אין זייער זכות אין זכות פון די צדיקים, אבער והם אפילו בזכות עצמם אינם נזונים, זיי האבן קוים פאר זיך עפעס פרנסה כדרב יודא אמר רב, דאמר רב יודא אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, יעדן טאג גייט ארויס א בת קול פון הר חורב ואומרת כל העולם כולו, די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט נזונים בשביל חנינא בני, וועגן מיין זון חנינא, דאס הייסט דורך אים קומט אראפ השפעות פאר יעדעם איינעם, און די ספרים טייטשן בשביל איז א לשון פון א שביל פון א דורכגאנג, דאס הייסט דורך די צדיק קומט אראפ א צינור פון השפעות און ס'ווערט צושפרייט פאר אנדערע מענטשן, אבער וחנינא בני, מיין זון חנינא די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, ער אליינס פאר זיך דארף גארנישט און ער האט גארנישט, און הגם די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט דורך אים, ער אליינס האט גארנישט. איז לויט דעם איז אויסגעקומען אז אבירי לב הרחוקים מצדקה מיינט די צדיקים וואס זענען ווייט פון צדקה, ווייל אנדערש ווי די גאנצע וועלט וואס דארף צוקומען צו א צדקה פונעם אייבערשטן צו ווערן געשפייזט, זענען זיי אנדערש, זיי פארדינען זיך דאס וואס זיי ווערן געשפייזט. זאגט אבער די גמרא ופליגא דרב יודא דאמר רב יודא מאן אבירי לב גובאי טפשאי, גייט דאס ארויף אויף א פאלק אין בבל וואס האבן געהייסן די גובאי, ווייל זיי זענען טפשאי, זיי זענען אבירי לב, זיי האלטן זיך שטארק און זיי ווערן נישט נתפעל פון די גרויסע כח התורה, אמר רב יוסף תדע דהא לא איגייר גיורא מינייהו, הגם פון אלע פעלקער איז דא גרים, פון זיי איז נישט דא קיין גר. אמר רב אשי ס'גייט ארויף בני מתא מחסיא, דארטן ווי רב אשי האט געוואוינט אין מתא מחסיא, די מענטשן די גוים פון יענע פלאץ זיי זענען די אבירי לב נינהו, דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא, זיי זעען די כבוד התורה מיט די שיינקייט פון די תורה, די כח התורה צוויי מאל א יאר, ולא קמגייר גיורא מינייהו, אף על פי כן איז נישט געווען קיין איין גר פון זיי. זאגט תוספות זייער אינטערעסאנטע זאך, בשם ספר העתים. וואס ער האט געהאט מקובל אז די צוויי מאל א יאר וואס איז געווען פאר פסח און פאר סוכות פלעגט זיין די כלה וואס מ'האט שוין דערמאנט אפאר טעג צוריק ס'איז געווען די גרויסע שיעור וואס מ'פלעגט קומען פון אלע עקן פון די שטאט און פון די לאנד און די ריש כלה פלעגט האלטן א דרשה פאר די גאנצע עולם איז דעמאלטס ווען ס'איז זיך צוזאמגעקומען אסאך אידן און מ'האט געלערנט צוזאמען איז עמוד אש יורד מן השמים עליהם. ס'פלעגט אראפקומען עמוד אש, א פייערדיגע זויל פלעגט אראפקומען, און ס'איז געווען א זאך וואס אפילו די גוים האבן עס געקענט באמערקן, און אף על פי כן האט זיך קיינער נישט מגייר געווען, וועגן דעם רופט זיי רב אשי אן אבירי לב אז זיי ווערן נישט נתפעל פון די זאכן וואס זיי זעהן. זאגט די גמרא ווייטער, געשטאנען אין די משנה, חתן אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה ראשון, הגם ער איז פטור מעיקר הדין, ווייל ער איז טרוד במחשבת מצוה, טאמער ער וויל אבער יא ליינען קריאת שמע, קורא, אזוי זאגט תנא קמא, רב שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם יטול, ניין, נישט יעדער איינער וואס וויל קען זיך אויפפירן אנדערש פון א צווייטן. פרעגט די גמרא למימרא דרבי שמעון בן גמליאל חייש ליוהרא, ער איז חייש ליוהרא אז א מענטש זאל זיך אויפפירן אנדערש פון א צווייטן, וואס דאס ברענגט דעם מענטש צו גאווה, ורבנן לא חיישי ליוהרא, די חכמים האבן נישט חייש געווען צו יוהרא, זיי האבן געזאגט אז טאמער איינער וויל קען ער יא. פרעגט די גמרא והא איפכא שמעינן להו, אנדערע פלאץ זעט מען פונקט פארקערט, דתנן, אונז האבן געלערנט אין מסכת פסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, א פלאץ ווי די סדר איז אז מען ארבעט יא אין תשעה באב, עושין, קען מען טוהן א מלאכה, מקום שנהגו שלא לעשות, א פלאץ ווי מען פירט זיך אז מען מאכט נישט קיין מלאכה אין תשעה באב, אין עושין. אבער וכל מקום תלמידי חכמים בטלים. א תלמיד חכם זאל נישט ארבעטן אין תשעה באב. און רבי שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם, אפילו איינער וואס איז נישט קיין תלמיד חכם קען ער זיך מאכן און זיך אויפפירן אזוי ווי א תלמיד חכם. קומט אויס אז לויטן תנא קמא איז דווקא א תלמיד חכם ממש ער קען זיך אויפפירן אזוי אנדערש פון יעדעם און נישט טון קיין מלאכה, און רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז ניין יעדער איינער קען זיך אויפפירן ווי א תלמיד חכם, איז קשיא דרבנן אדרבנן, קשיא דרבי שמעון בן גמליאל אדרבי שמעון בן גמליאל, קודם זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, מען דארף טאקע אויפטוישן דארטן די שיטות, רב שישא בריה דרב אידי אמר ניין, לעולם לא תחליף. דרבנן אדרבנן לא קשיא. קרישמע, ביי אונז, וואס חכמים האבן געזאגט אז יעדער איינער קען ביי זיך אפמאכן אז ער וויל ליינען קרישמע, כיוון דכולי עלמא קא קרו, ואיהו נמי קרי. דא, יעדער איינער ליינט דאך קרישמע, סאו ווען ער מאכט אפ ער וויל זיין אנדערש פון א געווענליכע חתן, איז ער טאקע אנדערש פון א געווענליכע חתן, אבער נישט אנדערש פון די גאנצע וועלט יעצט, ווייל ער ליינט אויך קרישמע אזוי ווי יעדעם איינעם, ממילא לא מיחזי כיוהרא. מה שאין כן הכא, דא ביי תשעה באב, כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה, יעדער איינער טוט יא א מלאכה, נאר די תלמידי חכמים טוען נישט קיין מלאכה, איז ואיהו לא קא עביד, אז ער מאכט אפ ביי זיך ער וויל זיך אויפירן ווי א תלמיד חכם, אפילו ער איז נישט ראוי דערצו, איז מיחזי כיוהרא. סאו דאס איז די חילוק פון שיטת חכמים. די חכמים ביי אונז זאגן אז יעדער איינער קען ליינען קרישמע, אבער דארטן זאל מען יא טון א מלאכה נישט אזוי ווי א תלמיד חכם. און דרבי שמעון בן גמליאל אדרבי שמעון גמליאל לא קשיא דארף מען גורס זיין הכא דא ביי אונז ביי קרישמע בכוונה תליא מילתא עס איז נישט אזאך א מענטש זאגט אקעי איך וויל זיין אזוי איך וויל זיין אזוי ס'האט נישט מיט דיין רצון וויאזוי דו ווילסט זיין ס'האט מיט דעם צו דו קענסט ליינען קרישמע אדער נישט ווייל קרישמע דארף מען האבן כוונה און ואנן סהדי דלא מצי לכווני דעתיה סאו וואס קומסטו מיך דא ווי א גרויסע אויבער חכם אז דו ווילסט ליינען קרישמע ווען איך ווייס דו קענסט נישט ליינען קרישמע אבל התם דארטן מסכת פסחים ביי הלכות תשעה באב הרואה אומר מלאכה היא דאין לו. סך הכל ס'נישט א זאך וואס האט מיט כוונה, ס'איז א מנהג, ס'איז א וועג וויאזוי מ'פירט זיך אויף, אז ער וויל זיך אויפפירן אזוי ווי א תלמיד חכם פירט זיך אויף, איז ברענגט עס נישט קיין גאווה, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, ווייל הרואה אומר מלאכה היא דאין לו, ער ארבעט נישט, אקעי, דאס אז ער ארבעט נישט מיינט נישט אז ער האט ארבעט, פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא גיי ארויס אויפן גאס קוק וויפיל מענטשן האבן נישט קיין ארבעט, ממילא ברענגט עס נישט צו קיין יוהרא, הדרן עלך היה קורא, הדרן עלך היה קורא, הדרן עלך היה קורא. זאגט די משנה ווייטער די דריטע פרק, מי שמתו מוטל לפניו. איינע פון די שבעה קרובים ליגט פארנט פון אים, דאס הייסט ער דארף זיי באערדיגן, און יענער איז נאכנישט באערדיגט, קומט אויס ער איז טרוד בטרדא דמצוה פון קבורה, איז האט ער א עוסק במצוה פטור מן המצוה, זאגט די משנה פטור איז פטור מקרישמע און מן התפילין און מכל מצוות האמורות בתורה. זאגט די משנה ווייטער, נישט נאר איינער וואס האט די ז' קרובים, איינער פון די ז' קרובים איז נפטר געווארן, נאר אפילו איינער וואס העלפט ארויס אין די קבורה, נושאי המיטה, די מענטשן וואס העלפן טראגן די מיטה, וחילופיהן וחילופי חילופיהן, מ'האט זיך געהאט גענומען טשענסעס, איז מ'האט געראטעיט מענטשן וואס האבן געטראגן די מיטה, איז די אלע מענטשן וואס האבן ארויסגעהאלפן זיי האבן אויך. און זיי האבן אויך אנטייל גענומען אין די טראגן פון די מיטה, איז את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה, ס'איז דא מענטשן וואס שטייען נאך פאראויס פאר די מיטה דאס הייסט זיי גייען נאך טראגן די מיטה, און נאכדעם דא ואת שלאחר המיטה זיי שטייען אין בעק פון די מיטה, איז את שלפני המיטה צורך בהן פטורין זיי זענען פטור, אבער ואת שלאחר המיטה צורך בהן אפילו טאמער זיי זענען אין בעק און עס איז דא א צורך, אבער למעשה זיי זענען שוין אין די בעק איז חייבין זענען זיי יא מחויב.

צו זיין ביי די שורה, וואס זיי זאלן דעמאלטס מנחם זיין די אבילים ווען זיי גייען דורך, יתחילו זאלן זיי אנפאנגען צו דאווענען, אבער ואם לאו, לא יתחילו זאלן זיי נישט אנפאנגען צו דאווענען. זאגט די משנה העומדים בשורה די מענטשן וואס שטייען אין די שורה בשעת די אבילים גייען אדורך ווען מען קומט צוריק פון די קבורה, הפנימיים, די וואס זענען אינעווייניג דאס הייסט גלייך אין פארנט פון די אבילים, און זיי זענען מנחם די אבל. דעמאלטס פטורים זענען זיי פטור, מה שאין כן והחיצונים וואס זענען סך הכל דא ס'זאל זיין נאך מענטשן ס'זאל זיין א געוויסע כבוד, אבער זיי זענען נישט ממש צוזאמען מיטן אבל, חייבים זענען זיי יא מחויב צו דאווענען. פרעגט די גמרא, די משנה פאנגט אן מי שמתו מוטל לפניו, לכאורה מיינט עס, איז לכאורה מיינט עס מוטל לפניו אז די מת ליגט ממש פארנט פון אים, נאר דעמאלטס איז ער פטור, אבער שאינו מוטל לפניו, למשל ער גייט אריין אין א אנדערע צימער, לא, גייט נישט אנגיין די הלכה וואס אונז האבן געהאט געזען פון אונזער משנה אז ער איז פטור פון קרישמע און פון תפילין. פרעגט די גמרא, ורמינהי איך וויל דיר פרעגן א סתירה, מי שמתו מוטל לפניו, יעדער איינער וואס א מת ליגט פארנט פון אים, אוכל בבית אחר, זאל ער גיין עסן אין א אנדערע צימער, ער זאל נישט עסן צו זיין לעבן דעם מת, ואם אין לו בית אחר, אוכל בבית חברו, זאל ער גיין צו א צווייטנס הויז, ואם אין לו בית חברו, עושה מחיצה ואוכל, זאל ער מאכן א מחיצה און אזוי עסן, ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל, זאל ער זיך על כל פנים אויסדרייען, און ואינו מיסב ואוכל, זאל זיך נישט אראפזעצן און אראפלייגן אזוי ווי די סדר איז דעמאלטס געווען, אז מען האט מיסב געווען בשעת מען האט געגעסן. און אויך ואין אוכל בשר ואין שותה יין, ער עסט נישט קיין פלייש אדער טרינקען וויין, און ואינו מברך, ער דארף נישט מאכן קיין ברכה ברכת המוציא, ואינו מזמן, ער זאל נישט מאכן קיין ברכת הזימון ווען ס'קומט צו בענטשן, גייט מען ארויף צו דף י"ח עמוד א', ואין מברכין עליו, אנדערע מענטשן זאלן אים נישט מוציא זיין, ווייל ער אליינס מאכט נישט קיין המוציא, אפשר זאל מען טראכטן א צווייטער זאל אים מוציא זיין, און ואין מזמנין עליו, זאל מען אים נישט מצטרף זיין אויך. צו ברכת הזימון, ופטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה, אבער ובשבת, וואס עס גייט נישט אן קיין אבילות בשבת, מיסב ואוכל, קען ער יא זיך אראפ זעצן און אנלענען, אזוי ווי דער סדר איז געווען צו עסן, און ער קען עסן פלייש ושותה יין, ומברך, ער מאכט געהעריג א ברכה, ומזמן, ברכת הזימון פון ברכת המזון, ומברכין עליו ומזמנין עליו, מחויב בכל מצות האמורות בתורה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, נישט נאר די זאכן וואס דו האסט יעצט אויסגערעכנט איז די אבל מחויב אין שבת, מתוך שנתחייב באלו, נתחייב בכולן, אין אלע אנדערע זאכן איז ער אויך מחויב, דאס הייסט דא א געוויסע זאך וואס תנא קמא האט נישט געהאלטן אז די אבל איז מחויב אין שבת, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, ניין נישט נאר דאס, ער איז אין אלעס מחויב, וואס הייסט ער איז אין אלעס מחויב, אין וועלכע נקודה קריגט זיך תנא קמא מיט רבי שמעון בן גמליאל, ואמר רבי יוחנן מאי בינייהו, תשמיש המיטה איכא בינייהו, איז לויט תנא קמא גייט נישט אן מצות עונה ביי די אבל אין שבת, אבער לויט רבי שמעון בן גמליאל איז גייט בכלל נישט אן קיין שום אבילות אין שבת און אפילו תשמיש המיטה קען ער אויכעט. איז קתני מיהת, האבן מיר אבער געלערנט אין די ברייתא, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה. די ברייתא האט דאך אנגעפאנגען אז מ'רעדט דאך פון איינער וואס גייט צו א צווייטע צימער, צו ער גייט צו זיין חבר'ס צימער, אדער ער מאכט א מחיצה, קומט אויס ס'איז דאך נישט מתו מוטל לפניו און אף על פי כן איז געשטאנען אין די ברייתא אז ער איז פטור, אויב אזוי וויאזוי שטימט עס מיט אונזער משנה וואס איז געשטאנען מי שמתו מוטל לפניו וואס האט משמע געווען אז דווקא טאמער די מת ליגט אין פראנט פון אים דעמאלטס איז מען פטור? ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא די ערשטע תירוץ איז תרגמא אמחזיר פניו ואוכל, דאס וואס די ברייתא זאגט אז מען איז פטור רעדט זיך נאר ביי די לעצטע פאל וואס די ברייתא האט אנגעכאפט אז ער דרייט אויס זיין פנים קומט אויס אז ער איז יא אין די זעלבע צימער פון די מת, אבער אין הכי נמי אין א פאל וואס ער גייט ארויס אין א אנדערע צימער איז ער נישט פטור פון די אלע מצות. רב אשי אמר ניין. א פשוטע תירוץ, כיוון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי. דאס וואס די משנה האט געזאגט ביי אונז מי שמתו מוטל לפניו, מיינט נישט מוטל לפניו ס'ליגט אין פראנט פון אים, און טאמער ער גייט ארויס אין די נעקסטע רום וואס ס'ליגט נישט אין פראנט פון אים, הייסט נישט מי שמתו מוטל לפניו. מי שמתו מוטל לפניו מיינט ס'ליגט אויף אים די חיוב קבירה. איינער פון זיין זיין קרובים זענען נפטר געווארן און ער האט א אבליגעישן אן אחריות צו באערדיגן זיין קרוב ממילא דאס מיינט מיר שוין מתו מוטל לפניו אפילו עס ליגט נישט אין פראנט פון אים גייט צו א אנדערע צימער איז די זעלבע חיוב ווי זעה איך אז מוטל לפניו מיינט נישט דווקא פארנט פון אים שנאמר ויקם אברהם מעל פני מתו ונאמר ואקברה מתי מלפני איז כל זמן שמוטל עליו לקברו ווילאנג ס'ליגט אויף אים צו באערדיגן כמוטל לפניו דמי הייסט עס מוטל לפניו.